זי, בשעת זי האט געמאכט דעם נדר איז זי געווען אן אלמנה אדער א גרושה, זי האט אויף זיך גענומען דעם נדר פון נזירות נאך דרייסיג טאג, אף על פי שנישאת בתוך ל' יום, כאטש זי האט חתונה געהאט נאך דרייסיג, אין די דרייסיג טאג און ווען דער נדר איז חל האט זי א מאן, אינו יכול להפר, קען דער מאן ניט פארשטערן, ווייל איך גיי נאך דער צייט פון אמירה, און זי האט דאך געזאגט דעם נדר איידער זי האט חתונה געהאט, און דער מאן קען ניט פארשטערן בקודמין. ווי איז נדרה והיא ברשות הבעל אז זי האט געמאכט דעם נדר, בשעת זי האט געמאכט דעם נדר איז זי ברשות הבעל, אבער ווען דער נדר איז חל איז זי נישט אין רשות הבעל, מיפר לה, קען ער פארשטערן. כיצד? אמרה, זי האט געזאגט הריני נזירה לאחר ל', זי האט אויף זיך גענומען א נדר פון נזירות נאך דרייסיג טאג. דעמאלט האט זי געהאט א מאן, אף על פי שנתאלמנה ונתגרשה בתוך ל', זי איז געווארן אן אלמנה אדער א גרושה איידער דער נדר איז חל געווען, הרי זה מופר, איז אויב דער מאן האט פארשטערט דעם נדר איז ער פארשטערט, ווייל איך גיי אפילו לקולא אויכעט נאך שעת אמירה. נאך א דין שטייט

ווען זי איז געוועזן ביי אים א נשואה, און ווען זי איז געווען אין זיין רשות, נאר ווייל ער האט איהר געגט איז זי ארויסגעגאנגען פון זיין רשות, קען ער נישט פארשטערן די קודמין וואס זי האט פריער געמאכט אין זיין רשות. דאס וואס שטייט החזירה בו ביום בלייבט, ס'איז נישט קיין חילוק צי זי האט חתונה געהאט מיט אים צי אירוסין, אז ס'איז געווען אירוסין קען אויך נישט דער מאן צוזאמען מיטן טאטן פארשטערן. ווייל אז זי האט פריער געהאט חתונה געהאט איז זי דאך שוין ארויסגעגאנגען פון דעם רשות פון דעם טאטן. דאס וואס שטייט מיר נדרה בו ביום, אז דעם נדר האט זי געמאכט דעם טאג וואס זי האט חתונה, א חידוש דערציילט ער מיר, כאטש בו ביום שנישאת האט זי געמאכט דעם נדר, קומט דאך אויס אז דעם טאג פאר די נישואין איז זי געווען ברשות אביה, דאך זאגן מיר אויב זי האט חתונה געהאט איז נישט דא קיין עצה אפילו אין זעלבן טאג קען דער טאטע ניט פארשטערן זה הכלל דאס איז דער כלל כל שיצאה לרשות לרשות עצמה שעה אחת אז זי איז ארויסגעגאנגען אין איהר רשות איין מאמענט איז דער דין אינו יכול להפר קען מען ניט פארשטערן דעם נדר תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אלמנה וגרושה שאמרה, א אלמנה אדער א גרושה האט געזאגט, הריני נזירה, איך וויל זיין א נזיר, לכשאנשא, ווען איך וועל חתונה האבן, ונישאת, און זי האט חתונה געהאט, איז דאך די נדר פון נזירות דעמאלט חל, בשעת אמירה איז זי געווען אן אלמנה אדער א גרושה, רבי ישמעאל אומר יפר, רבי ישמעאל זאגט, דער מאן קען פארשטערן דעם נדר, ווייל רבי ישמעאל האלט, איך קוק אויף דער צייט ווען דער נדר איז חל, נישט אויף די שעת אמירה. ורבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט לא יפר, ער קען ניט פארשטערן. וסימנא און דער סימן איז יללי, ביי דעם ערשטן פאל שטייט פריער יפר און נאכער לא יפר, און ביי דעם צווייטן פאל איז פארקערט לא יפר און יפר. דער צווייטער פאל איז, אשת איש שאמרה הריני נזירה, א אשת איש האט געזאגט זי איז א נזירה, לכשאתגרש ווען זי וועט ווערן געגעט, ונתגרשה און זי געווארן געגעט, רבי ישמעאל אומר לא יפר, מען קען ניט פארשטערן, ווייל ער זאגט איך גיי נאך דער צייט חלות הנדר, ורבי עקיבא אומר יפר, און רבי עקיבא זאגט מען קען פארשטערן דעם נדר, ווייל בשעה איך גיי בתר שעת אמירה. אמר רבי ישמעאל, האט רבי ישמעאל געזאגט, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק, ונדר אלמנה וגרושה וגומר איז די טייטש ונדר טייטש איך די צייט פון חלות פון נדר עד שיהא נדר בשעת אלמנות וגירושין דאס וואס די פסוק זאגט אז נדר אלמנה וגרושה יקום עליה מיינט מען אז בשעת אלמנות און גירושין איז געוועזן די חלות פון נדר. רבי עקיבא סבר, רבי עקיבא האט באלערנט, הרי הוא אומר שטייט כל אשר אסרה על נפשה אסרה זי האט גע'אסר'ט ווען זי אסר'ט אויף זיך, עד שיהא איסורי נדר בשעת אלמנות וגירושין, איך קוק הייסט עס אויף וועלכן? איך קוק אויף די שעת אמירה. אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט, מתניתין, רבי עקיבא היא ביי אונז אין דער משנה וואו ס'שטייט אז זי האט געזאגט הריני נזירה לאחר שלושים יום, און כאטש זי האט חתונה געהאט מתוך ל' אינו יכול להפר, איך גיי נאך שעת אמירה, גייט עס ווי רבי עקיבא. אביי אמר, אפילו תימא רבי ישמעאל, אביי זאגט אז די משנה קען גיין אויכעט אזוי ווי רבי ישמעאל. ס'איז א חילוק פון דער משנה ביז דער גמרא וואו רבי ישמעאל קריגט מתניתין תליא נפשה ביומי, אין דער משנה האט זי זיך אנגעהענגען אין טעג, זי האט געזאגט זי וועט ווערן א נזירה לאחר שלושים יום, און ווי דער ב"ח איז גורס שלמו יומי, ס'ענדיקט זיך די טעג, ולא נתגרשה, קאָן זיין זי וועט נישט ווערן געגט. דעריבער זאָגן מיר על דעת בעלה היא נודרת, צי שלמו יומי ולא מיתנסבא, ביי דעם רישא פון דער משנה, הריני נזירה לאחר שלושים יום, און זי האָט חתונה געהאָט בתוך ל' יום, ס'איז דאָך נישט קיין זיכערע זאַך זי וועט חתונה האָבן בשעת הנדר. האט זי דאך געטראכט אז זי האט נישט קיין מאן, פאסט זיך דאך נישט צו זאגן אז זי האט געמאכט דעם נדר על דעת בעלה, דעריבער זאגן מיר, אפילו לויט רבי ישמעאל'ן גיי איך בתר שעת אמירה, כ'קען נישט זאגן דא א נדר על דעת בעלה נודרת, אזוי לערנט דער רא"ש פשט. ווי איז אבער ברייתא, תליא נפשה בנישואין, אין דער ברייתא האט זי זיך דאך אנגעהאנגען אין די נישואין איז אזוי יא, דעריבער לערנט רבי ישמעאל אין דער ברייתא אז זי האט געזאגט הריני נזירה לכשאנשא ונשאת יפר ווייל זי האט געמאכט דעם נדר על דעת בעלה ווייל זי האט דאך געוויסט אז דער נדר וועט חל זיין ווען זי וועט חתונה האבן, צי די צווייטע פאל אז זי האט געמאכט דעם נדר לכשאתגרש האט זי דאך געוויסט בשעת חלות הנדר וועט זי נישט האבן קיין מאן, האט זי נישט געמאכט על דעת בעלה, דעריבער קען מען ניט פארשטערן דעם נדר. זאגט די גמרא, זה הכלל דקתני גבי נערה המאורסה, אין פריערדיגן פרק ווערט דערמאנט זה הכלל, כל שלא יצאה לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה מפירים נדריה, וואָס גייט עס מיר מרבה זיין? לאתויי, ס'קומט מיר מרבה זיין. הלך האב עם שלוחי הבעל, דער טאַטע האָט איר שוין איבערגעגעבן צו שלוחי הבעל, נאָר ער איז מיטגעגאַנגען. או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, בנערה המאורסה, איז דער דין, דאביה ובעלה מפירים נדריה, כאטש מ'האט שוין איבערגעגעבן צו שלוחי הבעל, אבער ווייל דער טאטע אדער זיינע שלוחים זענען געגאנגען מיט איר, איז זי נישט ארויסגעגאנגען פון רשות פון טאטן. יעצט, זה הכלל דקתני גבי ואלו נדרים, דא ביי אונז אין דער משנה ווערט דאך אויך דערמאנט, זה הכלל, כל שיצאה לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר, וואס גייט עס מיר דא מרבה זיין? לאתויי קומט מען מרבה זיין. מסר האב לשלוחי הבעל אז דער טאטע האט איבער געגעבן צו די שלוחים פון מאן או שמסרו שלוחי האב אדער ס'האבן איבער געגעבן די שלוחים פון טאטן לשלוחי הבעל צו די שלוחים פון מאן אפילו ס'איז נאך נישט געוועזן קיין מסירה לחופה. שאין הבעל מיפר בקודמין אז דעם קען זי האט שוין יעצט דעם דין ווי א נשואה די מסירה מאכט עס נשואה און דער מאן קען שוין נישט פארשטערן די נדרים פון פריער אין שותפות פון טאטן קען ער אויך נישט פארשטערן ווייל מיט דער מסירה מיט דעם וואס מען האט איר איבער געגעבן צו די שלוחי הבעל גייט זי שוין ארויס פון רשות פון דעם טאטן, און דער טאטע האט מער ניט קיין רשות צו פארשטערן אירע נדרים, און דער מאן קען ניט פארשטערן, כאטש זי איז אינגאנצן אין זיין רשות יעצט, אבער אין הבעל מיפר בקודמין. רמ א, ברוך השם, מסכת נדרים, דף פ ט, עמוד א', די משנה, זאגט די משנה, תשע נערות, זיבן נערות, נדריהן קיימין, די נדרים קען מען ניט פארשטערן, א חכם קען זיי מתיר זיין אבער מפר זיין קען מען זיי נישט.

אפילו א נשואה ווערט אמאל אנגערופן א נערה, ווי שטייט אבי הנערה? בועז האט געפרעגט אויף רות'ן, למי הנערה הזאת? און אויך ביי א זקן טרעפט מען אויך ער ווערט אנגערופן נער, ווי שטייט ביי יהושע בן נון, נער לא ימיש, ער איז שוין דעמאלט געווען א אלטער מאן. איז די דריי מניעות וואס איז פארהאנען, אדער יתומה בחיי אב. יתומה בחיי אב הייסט זי האט א דין ווי א יתומה כאטש זי האט א טאטן, דהיינו אז דער טאטע האט איר חתונה געמאכט און זי איז געווארן אן אלמנה אדער א גרושה, איז אויב זי האט חתונה געהאט האָט דער טאַטע אין איר נישט קיין רשות מער. דאָס ווערט אָנגערופן יתומה, זי האָט אַ דין ווי אַ יתומה בחיי אב, ווען דער טאַטע לעבט. די צווייטע זאַך איז דאָ יתומה, דער טאַטע לעבט נישט. און די דריטע איז בוגרת. איז פון די יעדן איינער פון די פון דריי מאַך איך נאָך דריי מציאות'ן, אין אמת'ן קאָן דער תנא זאָגן בקיצור, ווי עס ווערט דערמאַנט אין גמרא, שלש נערות נדריהן קיימין, וועלכע שלש? יתומה בחיי אב, יתומה ממש, בוגרת. נאָר רבי יהודה האָט דאָס געזאָגט פאַר זיינע תלמידים לחדדן, האָט ער געזאָגט, געמאַכט מער מציאות'ן. די ערשטע מניעה איז דאָ, וואָס מען וועט דאָ לערנען איז,

איז זי געווען נאך א נערה איז געווען ראוי מען זאל פארשטערן. די דריטע פאל, נערה שלא בגרה, זי איז יעצט א נערה, זי איז נאכנישט געווארן קיין בוגרת, והיא יתומה, איז דא א פארהאנען איין זאך לריעותא וואס איז יתומה בחיי. יעצט די צווייטע מניעה, די צווייטע מניעה איז וואס זי איז יתומה ממש, זי האט נישט קיין טאטן. בוגרת, ווען זי האט געמאכט דעם נדר איז זי געווען א בוגרת, ומת אביה, און איהר פאטער איז געשטארבן, איז דא דא דריי לריעותא, יעצט איז זי א בוגרת און דער טאטע איז געשטארבן, און ווען זי האט געמאכט דעם נדר איז זי אויך געוועזן א בוגרת. אדער נערה, בשעת זי האט געמאכט דעם נדר איז זי געווען א נערה, בוגרת, און יעצט איז זי א בוגרת, ומת אביה, און איר פאטער איז געשטארבן. דא איז נאר דא צוויי לריעותא, יעצט איז זי א בוגרת, און איר טאטע לעבט נישט. אבער בשעת דעם נדר איז געווען ראוי מען זאל פארשטערן דעם נדר. דער דריטער פאל, נערה שלא בגרה ומת אביה, זי האט געמאכט דעם נדר ווי זי איז א נערה און זי איז יעצט נאך א נערה, אבער איר פאטער איז געשטארבן, דא איז נאר דא איינס לגריעותא וואס דער טאטע איז געשטארבן, דאך קען ער ניט פארשטערן, קען קיינער נישט פארשטערן איר נדר. די דריטע מניעה איז ס'איז א בוגרת. איז דא אויך דא דריי פאלן, נערה שמת אביה, א נערה וואס איר פאטער איז געשטארבן און זי האט געמאכט דעם נדר ווען דער טאטע איז געשטארבן, ומשמת אביה בגרה, נאכדעם ווי דער טאטע איז געשטארבן איז זי געווארן א בוגרת. איז דא דריי לריעותא, דער טאטע איז געשטארבן און אויך זי איז א בוגרת, און דעמאלט ווען זי האט געמאכט דעם נדר האט זי שוין נישט געהאט קיין טאטן, אדער בוגרת ואביה קיים, בשעת דעם נדר איז זי געווען א בוגרת, און דער טאטע לעבט, איז דאך דא ב' לריעותא, יעצט איז א בוגרת, און ווען זי האט געמאכט דעם נדר איז זי אויך געווען א בוגרת. נערה, ווען זי האט געמאכט דעם נדר איז זי געווען א נערה, בוגרת, יעצט איז א בוגרת ווען דער טאטע הערט, ואביה קיים, דא איז נאר פארהאנען איינס לריעותא, וואס איז יעצט א בוגרת, ביי די אלע קען דער טאטע ניט פארשטערן דעם נדר. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, דאס וואס מיר זאגן אז דער טאטע האט חתונה געמאכט די טאכטער, גייט זי ארויס פון זיין רשות, איז נישט בלויז ווען ער האט איר חתונה געמאכט ווען זי איז געוועזן א נערה, נאר אף המשיא בתו הקטנה, ווען ער מאכט חתונה זיין טאכטער די קטנה, ונתאלמנה, או נתגרשה, זי איז געווארן אן אלמנה אדער זי געווארן גע'גט, וחזרה אצלו, און זי גייט צוריק צו אים, ועדיין היא נערה, און זי איז נאך א נערה, זאגן מיר, קען ער אויכעט נישט פארשטערן. ר"ן. ביי אונז אין גמרא איז די גרסה עדיין היא נערה, וואלט אויסגעקומען אז מען קען נאך פארשטערן זי האט דעם דין ווי א נערה, אבער דער ר"ן איז גורס ועדיין היא נערה, כאטש זי נאך א נערה, דאך קען דער טאטע ניט פארשטערן. גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, זו דברי רב יהודה, דאס לשון האט רב יהודה געלערנט תשע נערות נדריהן קיימין, אבל חכמים אומרים, אבער די חכמים זאגן שלש נערות נדריהן קיימין, נאר דריי נערות זייערע נדרים איז נדרים בוגרת ויתומה ויתומה בחיי האב. זאגט די משנה קונם שאיני נהנה לאבא ולאביך די פרוי האט געמאכט א נדר זי זאל נישט הנאה האבן לאבא פון איר טאטן ולאביך אדער פון דיין טאטן פון שווער אם עושה אני על פיך אויב איך וועל ארבעטן פאר דיר, מען מיינט אזעלכע ארבעטן וואס זי איז ניט משועבד, איז אזוי, דער נדר איז עינוי נפש, אז מען האט נישט הנאה האבן פון א מענטש איז דאס עינוי נפש, אם עושה אני על פיך, דאס איז דברים שבינו לבינה. דער צווייטער פאל איז, שאיני נהנית לך, איך וועל פון דיר נישט קיין הנאה האבן, דאס איז עינוי נפש, אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך, אויב איך וויל ארבעטן פאר דיין, מיין טאטן אדער פאר דיין טאטן, הרי זה יפר ער קען פארשטערן, דא אין דעם פאל דער תנאי אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך איז נישט קיין עינוי נפש, און עס איז נישט דברים שבינו לבינה. די צוויי פאלן אין דער משנה גייט ער מיר דערציילן חידושים. דער לא זו אף זו, פון דער רישא וואלט איך געוואלט זאגן אז מען קען פארשטערן ווייל אין דער רישא, ביי דעם ערשטן פאל, שאיני נהנה לאבא ולאביך, איז דאך דאס עינוי נפש, אם עושה אני על פיך איז דברים שבינו לבינה, דעריבער קען מען פארשטערן אפילו דער נדר האט נישט חל געווען, ווייל זי קען נישט זיין נזהר אין די זאכן. אבער דארט שאיני נהנית אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך, אין דעם תנאי איז דאך נישט דא נישט קיין עינוי נפש נישט וועגן דברים לבינה, וואלט איך געוואלט מיינען מען קען נישט פארשטערן, לאזט ער מיר הערן אז ווייל זי האט תולה געווען אין תנאי וואס זי קען אויף דעם עובר זיין, ווייל זי קען זיך נישט היטן אז זאל נישט ארבעטן לאבא ולאביך, קען ער פארשטערן. דער תנא פון דער משנה האלט אין אזא מין פאל קען מען פארשטערן כאטש דער נדר איז נישט חל געווען. גמרא, תניא מיר האבן געלערנט שאיני נהנית לאבא ולאביך, ווי דער ערשטער פאל פון דער משנה, אם אני עושה לפיך. רב נתן אומר לא יפר ער קען ניט פארשטערן, ווייל דער נדר איז נאך נישט חל געווען. כל זמן ער האט, זי האט נישט געארבעט צו אים, קען זי דאך הנאה האבן. און רב נתן האלט כל זמן דער נדר איז נישט חל קען מען נישט פארשטערן, וחכמים אומרים יפר, די חכמים זאגן מען קען פארשטערן. נטולה אני מן היהודים אם משמשתך, זי האט זיך גע'אסר'ט אויף אלע אידן תשמיש אויב זאגט אם משמשת אני רבי נתן אומר לא יפר, זאגט רבי נתן מען קען נישט פארשטערן, וחכמים אומרים יפר, און די חכמים זאגן מען קען פארשטערן. און ווי דער ר"ן איז מסביר דא כאפט אים אריין די צוויי זאכן לרבותא, די רישא דערציילט אים דעם חידוש פון די רבנן אז זי האט געמאכט דעם נדר בעינוי נפש, ווייל הנאת פלוני עלי איז דאס עינוי נפש ווי מ'האט פריער געלערנט דף פ ב, און דער תנאי איז בדברים שבינו לבינה, וואלט איך געוואלט מיינען ווייל דער תנאי איז אין איין זאך און דער נדר איז אין א צווייטע זאך, זאל מען ניט פארשטערן ווייל דער נדר איז נישט חל געווען, דערציילט ער מיר אפילו דעמאלט קאן מען לויט רבנן פארשטערן. אין דער אנדערע פאל נטולה אני מיהודים, דער חידוש פון רבי נתנ'ען, כאטש יעצט ווערט זי דאך גע'אסר'ט בדברים שבינו לבינה, אין תשמיש, און די תנאי און דער נדר איז דאך איין זאך, וואס זאל זי טון? וועט זי משמש זיין, וועט זי ווערן נאכדעם גע'אסר'ט אין תשמיש, וועט זי ניט משמש זיין, איז דאך דא דברים שבינו לבינה, וואלט איך געוואלט מיינען אז רבי נתן איז מודה אז מען קען פארשטערן, ס'הייסט גלייך ווי דער נדר איז חל, לאזט ער מיר הערן מען קען נאך נישט פארשטערן דעם נדר. ווייל ער האט נאך נישט חל געווען. רמ. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא עס איז געווען א מענטש דאיתסר הנייתא דעלמא עליה, ער האט געאסרט ער זאל נישט הנאה האבן פון דער וועלט, אי נסיב איתתא אויב ער וועט נעמען א פרוי כי לא תנינא הילכתא ער וועט נישט האבן געלערנט קיין הלכות, ער האט געוואלט פריער לערנען ווייל נאכדעם ווי ער וועט לערנען וועט ער נישט האבן די מעגליכקייט צו לערנען ווי די גמרא זאגט ריחים בצוארו ויעסוק בתורה, רהיט בגפא ותובליא, ער איז געגאנגען מיט דעם שטעקן און מיט דעם תרמיל, ולא אמצי למיתנא, ער האט נישט געקאנט לערנען, ער האט זיך נישט געקאנט נעמען קיין פרוי, ווייל אויב ער וועט נעמען א פרוי וועט ווערן גע'אסר'ט אויף אים די הנאה פון דער וועלט. אתא רב אחא בר רב הונא איז געקומען רב אחא בר רב הונא ושבשיה און האט אים. איינגערעדט אז ער וועט נישט ווערן נאכדעם גע'אסר'ט ואינסיב איתתא און ער האט גענומען א פרוי, פארוואס האט ער עס געטאן? כדי דער נדר זאל חל זיין אז ער זאל ווערן גע'אסר'ט בהנאה וועט מען קענען פארשטערן ושרקיה טינא און ער האט פארשמירט די מלבושים מיט ליים צו ווייזן אים אז ער דארף שוין אנקומען צו מענטשן, דער רא"ש לערנט אז ער האט אויסגעטון די מלבושים. ווייל ער איז דאך געווארן גע'אסר'ט בהנאת העולם און האט אים ארומגעשמירט מיט ליים. רש"י לערנט ושרקיה טינא ער האט פארשמירט די פנים מיט ליים. ואתייה לקמיה דרב חסדא און האט אים געברענגט פאר רב חסדא און רב חסדא האט אים מתיר געווען דעם נדר. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מאן חכים למיעבד כי הא מילתא, ווער איז קלוג צו טון אזא איין זאך, אי לאו ווען נישט דער רב אחא בר רב הונא דגברא רבה הוא וואס ער איז א גרויסער מענטש דקסבר ער האלט דכי היכי דפליגי רבנן ורבי נתן בהפרה, אזוי ווי רבי נתן מיט די רבנן קריגן צי מען קען פארשטערן דעם נדר איידער ס'איז חל געווען, הכא נמי פליגי בשאלה, אין די זעלבע זאך קריגט מען זיך אויך ווען מען גייט שואל זיין א חכם צי דער חכם קען אראפנעמען דעם נדר איידער די נדר איז חל געווען. דעריבער האט ער געזען אז ער זאל פריער חתונה האבן וועט ער שוין ווערן גע'אסר'ט ווייל ער וועט נישט טארן הנאה האבן פון דער וועלט, וועט דעמאלט אים קאנען דער חכם מתיר זיין דעם נדר, ר"ן.